לזכות מנחם מענדל בן שינה שיחיה ליום ההולדת שלו כ א תמוז. משיחת שבעה עשר בתמוז תשפ ו. מ'האט זיך אויך גערעדט איז דאך כאן הזמן להזכיר ולהעיר אז וויבאלד אז די שלשה שבועות האבן זיך שוין אנגעהויבן, ועדיין לא בא איז דאך נאך מער בהדגשה מיטן שטורעם צו מאכן שיעורים און מה טוב בכל יום, אבער על כל פנים אין די תקופה זאל ניט דורכגיין קיין משך זמן אן א שיעור אין הלכות בית הבחירה, וואס דארט איז דאך די הלכה למעשה ווי דער רמב ם זאגט, הלכות הלכות, וויאזוי עס וועט געבויט ווערן אויכעט דער בית המקדש השלישי, ווי ער זאגט עס גלייך אין ציור בתחילת פון הלכות בית הבחירה, אז דארט איז אויכעט דא דער בית השלישי, וואס איז ער מעין ווי עס איז געווען דער בית שבנו שלמה. און על דרך זה האט מען אויך געבויט דעם בית שני, און דאס איז מעין ווי ס'איז געווען אין משכן, וואס די כללות הציווי אויף אלע בתי מקדשות איז דאך פון דעם ציווי וואס שטייט ביים משכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ווי ער זאגט דאס גלייך אין התחלה פון הלכות בית הבחירה, און דערפאר איז אויכעט אני המתחיל גלייך מאכן דעם שטורעם. וועגן דעם קביעות עיתים בכלל ובפרט אין די שלשה שבועות אלו אין הלכות בית הבחירה, און אויכעט מוסיף זיין בזה ווי גערעדט אמאל בארוכה וואס לכאורה א פלא ער ברענגט גלייך אראפ אין די הלכה אין דעם פנים אז פון וואנעט ווייס מען די גאנצע מצוה פון משכן ומקדש כולל אויך דעם מקדש השלישי, איז דאס דערפון וואס שטייט ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, איז דאך דערפון פארשטאנדיג אז דער נאמען פון די הלכות, האט ער געדארפט א נאמען געבן הלכות בית המקדש, און ווי מען געפינט דאס טאקע בהמשך לשם הראשון זה, איז די הלכות שלאחרי זה ווערן זיי אנגערופן על שם מקדש, אדער דער ענין פון די עבודה במקדש אדער כלי המקדש אדער קרבנות במקדש, און דווקא דער ראש און התחלה און דער נאמען, וואס דאס איז שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש, וואס דאס איז דאך די תורת הבעל שם טוב אז דאס טוט אויף די זאך. און דאס איז מקיים די זאך, און דאס איז מהווה די זאך, און דאס איז מקיים די זאך, און דאס גיט חיות דער זאך, איז דאס דווקא בית הבחירה, וואס דאס איז אויכעט מבואר לויט ההלכה ווי אין רמב ם גופא, וואס דער רמב ם ברענגט א ראיה אז ס'איז דא ערטער אין ארץ ישראל וואס אף על פי וואס חרב בית המקדש, איז געבליבן דארט די קדושה, דערפאר וואס זיי זיינען פארבונדן מיט קדושת השכינה, און שכינה לא זזה ממקומה. מה שאין כן בנוגע לבית המקדש, בנוגע לכלי המקדש, בנוגע לעבודה בבית המקדש, איז עבודה בבית המקדש איז דאך משחרב בית המקדש, אין אנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות אפילו, על אחת כמה וכמה עבודת בית המקדש כפשוטה, עבודת הקרבנות, בנוגע אויכעט צו כלי המקדש זאגט מען דאך אז ס'איז דא די הלכה ובאו בה פריצים וחללוה על פי דין ווערט עס חולין. וואו קען אנרירן ובאו בה פריצים אז זיי קענען אהינצו אריינגיין? ביז אין אן אופן פון שועלים הלכו בו, אין א זאך וואס איז ניט פארבונדן מיט בחירה, בשעת ס'איז פארבונדן מיט א ציווי, און דערנאך רחמנא ליצלן איז מען עובר אויף א ציווי, וואס אלע ציוויים זענען דאך פארבונדן איינע מיט די צווייטע, תורה אחת לכולנו, איז אטא דעמאלט וויבאלד אז מ'האט דערלאזט אדער געבראכט ובאו בה פריצים, איז אָטאָ דעמאָלט װערט אָפּגעטאָן פֿון דאָרטן דער ענין, דער תּוספֿות קדושה שבאין ערוך, װי ס'איז דאָ מצד השראת השכינה, ביז װאַנעט אַז ס'װערט וחללוה װי אַ דבר של חולין, װי די הלכה איז בנוגע להלכה. דערנאָך זאָגט דער רמב ם, און גלײַך בתּחילתו, מע זאָל װיסן זײַן. אז כל הענינים וואס מען גייט לערנען אין די אלע הלכות זאלן וויסן זיין אז זיי געהערן אין בהלכות בית הבחירה, בחירה קאן אין דערויף קיינער ניט אנרירן, והאדם היה כאחד ממנו איז דאך מבואר אין ליקוטי תורה אז כאחד ממנו גייט דאס אויף עצמות ומהות ווארום יעדער ענין וואס איז פארבונדן מיט א הארה אפילו הארה הכי ראשונה אפילו מיט אן אור וואס ער איז אן אין סוף באמת, איז דאס אבער אן אור וואס אן אור האט שוין אויף זיך הגבלות, במילא איז נישט שייך צו זאגן דארטן דער ענין פון בחירה בשלימותה, וואו איז שייך צו זאגן בחירה בשלימותה, איז דאס מער ניט כאחד ממנו אין ממנו גופא, איז דאס עצמות ומהות, ווייל דאס איז דער אחד אין דעם ממנו, ער ווערט נמשך אין שמונה. אין שבעה רקיעים וארץ און די ד' רוחות העולם, און אן אלף וואס ער איז אלופו של עולם, דאס ווערט אבער דערנאך אראפגעבראכט אין דעם ענין, ביז דאס ווערט א בחירה דארף דאך זיין פון וואס צו בוחר זיין, אבער די בחירה עצמה ווערט נקבע פון לשון קבע. וואס אין דערויף איז ניט שייכות קיין ביטול חס ושלום און קיין שינויים, ווערט עס ווערט די גאנצע קביעות וואס אין אחריה און ניט שייכות דארטן קיין קיינע שינויים דערפאר וואס דאס איז דווקא בחירה, און אין דערויף איז ניט שייכות צו זאגן חס ושלום אז ס'איז געווען אין דערויף עפעס וואס א שינוי ווי די גמרא זאגט אז. ווי אידן זאלן נישט זיין אם כבנים אם כעבדים און וואס פאר א מעמד ומצב זיי זיינען איז אין דערויף האט דער אייבישטער נישט קיין בחירה און ווי ער האט בוחר געווען בעמו ישראל בפעם הראשונה איז דאס געבליבן אזוי און דאס איז בתוקפו און מיטן גאנצן שטורעם בכל זמן ובכל מקום ווארום בחירה ביי א אידן ווייל אפילו וואס מער ניט כאחד ממנו, וויבאלד אז דאס נעמט זיך העכער פון אלע זיינע כוחות, איז דאך ניטא קיין זאך וואס זאל קענען אים משנה זיין, על אחת כמה וכמה אין דעם כאחד ממנו בחירה העליונה, איז דאך פארשטאנדיג אז אין דערויף איז נישט שייכות קיין שינוי, אפילו ניט קיין חלישות, ואדרבה ס'ווערט נאך. שטארקער דער גילוי שבדבר, וויבאלד אז די בחירה האלט אן און ס'האט דעם חיוב אויכעט פון להעלות בקדש, איז דאס אלץ הולך ומוסיף ואור, וואס דאס איז יש לומר אויכעט בפשטות, וואס דער רמב"ם האט אויסגעקליבן דעם נאמען בית הבחירה, נוסף על הענין בפשטות פארוואס האט מען דאס מקדש געווען, און פארוואס האט מען דארט געבויט. און אַהין צוגעבראַכט כּל הענינים השייכים לזה, און דוד מלכּא משיחא האָט דאָס געקערט פֿון צווייטן צד און דערפֿון געמאַכט אַ בית המקדש, אַ ענין של קדושה, איז דאָס דערפֿאַר וואָס פֿריִער איז געווען די בחר הקדוש ברוך הוא, ווי ער זאָגט אין מכילתא בתחילתו בעמו ישראל, ובחר בארץ ישראל ובירושלים ובבית המקדש, מכל ההרים ומכל הארצות, ווי ער זאגט אויכעט אין דעם שיעור פון אין התחלה פון הלכות בית הבחירה, אז משבחר בירושלים, אז מען האט אויסגעקליבן ירושלים ס'איז אראפ בפועל, און פון דעמאלט אן איז ניט שייכות קיין ענין של בחירה אין קיין ארט ניט, און דאס איז אויכעט כולל ווי ער איז אויכעט מדגיש אין די התחלה פון הלכות בית הבחירה. אז דאס האט זיך אנגעהויבן פון ועשו לי מקדש וואס דאס גייט פשוטו של הלכה זו אויף משכן, און דערנאך איז געווען בינתיים כמה וכמה עניינים, און הנהגות בלתי מתאימות כל כך, און ס'איז געווארן דער בית המקדש ראשון, און דערנאך איז געווען דער מפני חטאינו לשון חיסרון איז געווען דער ענין וואס גלינו מארצינו לפי שעה, און ס'איז געווארן דער גדול כבוד בבית האחרון מן הראשון וואס דאס גייט אויפן בית שני, און דערנאך איז ווייטער געווארן א שינוי, און ס'ווערט ווי דער אמת דער פנימיות'דיגער אפטייטש און דער ענדגילטיגער אפטייטש פון גדול יהיה כבוד הבית האחרון דעם מקדש אדני כוננו ידיך, און ער זאגט נאך מערער אז דאס אלע ווערן פאראיינציגט אין דעם זעלבן ציווי און אין דעם זעלבן מצוה און אין דעם זעלבן נתינת כח פון ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זאגט גלייך דער רמב"ם אין התחלה פון הלכות בית הבחירה אז דאס איז כולל אין זיך אנהייבנדיג פון משכן און דערנאך בית ראשון און דערנאך בית שני, ביז צום מקדש אדני כוננו ידיך, וואס דארט דארף זיך אויכעט זיין דער ועשו לי, ס'דארף זיך זיין א עשיה על ידי אידן, אנהייבנדיג פון לימוד הלכות אלו, ביז עשיה בפועל, ווי דערציילט אין נבואת יחזקאל,